מלכים ב' פרק י ג, די פסוק גייט יעצט צוריק אריבער צו מלכות ישראל, און ס'רעכנט אזוי ווי אלעמאל אביסל קאנדזשאנקשן וועלכע צייט פון די מלכות יהודה איז געווען די מלך פון מלכות ישראל, איז אין די דריי און צוואנציגסטע יאר פון יואש בן אחזיהו מלך יהודה וואס אונז האבן געלערנט וועגן אים לעצטע פרק, איז געווארן קעניג אין מלכות ישראל יהואחז בן יהוא, יהוא איז דער וואס האט געהארגעט אחאב און זיין משפחה און געווארן די קעניג נאך אים, און די נייע מלך זיין זון יהואחז ער איז געווארן די קעניג אין שומרון זיבעצן יאר איז ער געווען די קעניג. דער יהואחז איז געווען שלעכט אזוי ווי ירבעם האט געטון די זעלבע עבירות, און די אייבערשטער איז געווען ברוגז, האט אים געגעבן די אידן ביד חזאעל מלך ארם, וואס מ'האט שוין געטראפן אלישע האט שוין מנבא געווען אז חזאעל גייט רודף'ן די אידן, וכך הוה חזאעל מלך ארם האט גערודפ'ט די אידן זיין זון בן הדד וואס איז געווען בן חזאעל זיי האבן גערודפ'ט די אידן אין יענע צייט, און ס'שטייט נישט אז ער האט תשובה געטון אזוי ווי די פסוק גייט זאגן אויף שפעטער. נאר למען בריתו, אבער יהואחז האט געדאווענט ויחל את פני ה', ער האט געדאווענט צו דער אייבערשטער, דאס הייסט דער אייבערשטער יוד קע וואו קע, און דער אייבערשטער האט געהערט פון אים זיין תפילה, דער אייבערשטער האט געזען ווי שווער עס איז פאר די אידן, און די פסוק שפעטער רעכנט אויס ווי שווער עס איז געווען, עס איז ממש נישט געבליבן פאר יהואחז קיין שום מיליטער, פופציג פרשים, פופציג רייטער, צען רכבים, צען קערידזשעס, צען טויזנט פיס סאלדזשערס, אבער חוץ פון דעם, ס'הייסט ממש א קליינע ארמעי געבליבן, זעט אויס עס איז געווען אסאך גרעסער פאר דעם. און מלך ארם האט זיי ממש געלייגט ממש גלייך צו די ערד אזוי ווי כעפר לדוש אזוי ווי צוטרעטן אויף אזוי ווי ערד האט זיי מלך ארם און זיי זענען אזוי ארעם אזא נידריגע מצב די אידן אז די אייבערשטער האט רחמנות געהאט הגם לא סרו מחטאת ירבעם ס'איז געבליבן אלעס חטאת די אשרה איז נאך געווען אין שומרון אלעס איז נאך געווען אבער די אייבערשטער האט געהאלפן די אידן זיי געגעבן א מושיע איינער האט זיי געהאלפן רשי זאגט די מושיע איז בעצם יואש בן יהואחז מ'זאל גיין לערנען וועגן דעם אין די נעקסטע פרק און שוין געשטארבן יהואחז ווער ס'וויל וויסן מער קען קוקן דברי הימים און מ'האט אים באגראבן אין שומרון, און זיין זון יואש, בן יהואחז בן יהוא, סאו ס'איז דא יואש מלך ישראל בן אחזיהו, און ס'איז דא יואש בן יהואחז מלך ישראל, די ביידע מלכים סיי פון יהודה און סיי פון ישראל האבן געהייסן יואש. אונז האלט מיר נאך אלץ וועגן מלכות ישראל, דאס איז געווען בשנת זיבן און דרייסיג פון יואש מלך יהודה, איז יואש בן יהואחז מלך ישראל געווארן דער קעניג אין שומרון, זעכצן יאר איז ער געווען דער קעניג ווייטער געווען א רשע, געטון אלע חטאת ירבעם, און ווער ס'וויל וויסן מער פון אים קען קוקן אין די ספר. און ער איז געשטארבן און נאכדעם איז געווען ירבעם. די פסוקים שטייען נישט אין ריכטיגע פלאץ, רשי מערקט שוין אן, בעצם מען רעדט נאך אלץ מלכות יואש. לאמיר לערנען די מעשה וויאזוי יואש בעצם מנצח געווען מלך ארם. און די מעשה גייט צוריק צו אלישע הנביא. אונז געדענקען אלישע הנביא, איז געווען זייער אקטיוו אין מלכות ישראל, יעצט האלט מען שוין סוף ימי אלישע, אלישע חלה את חליו אשר ימות בו ער איז געווען א שכיב מרע, ער איז שוין געווען קראנק ער האט שוין געהאלטן ביי די מחלה וואס ער וועט גייט שטארבן פון די מחלה, וואס מען האט געוויסט אז ער גייט שטארבן, איז געקומען צו אים יואש און ער האט געוויינט אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, עס הייסט אזוי ווי אלישע האט געוויינט ביי אליהו די זעלבע לשון, האט געזען אז ער גייט שטארבן, האט ער געוויינט אז ער איז די טאטע ער איז די פירער פון די אידן כאילו די רכב ופרשיו. ער האט געוויינט אז אלישע גייט אוועק, ער האט פארשטאנען אלישע איז א צדיק, ער העלפט זיי, ער דאווענט פאר זיי, יעצט גייט נישט זיין קיין אלישע, וועט זיין אויף צרות. איז דער סוף ימי אלישע איז בעצם די מעשה ווי אלישע מיט זיין נבואה, מיט זיין כח הקדושה, האט געהאלפן די אידן אפילו במותו, גלייך לפני מותו און לאחר מותו. וואס איז געווען די מעשה? אלישע האט אים געזאגט, נעם קשת וחיצים, נעם א פיילן בויגן, זיי גענומען, זאגט אים לייג דיין האנט אויפן פיילן בויגן, האט ער געלייגט, דאס אלישע האט געלייגט זיין האנט אויף דעם מלך'ס האנט, אזוי ווי כעין אליהו האט געלייגט און אלישע האבן געלייגט זייער הענט אויף דער טויטע מענטש, און ס'האט אזא סדר, דער נביא געבט אזוי פון זיין כח, מיטן טאטשן, מיטן לייגן זיין הענט, ער זאגט עפן אויף די פענסטער, האט ער געעפנט די פענסטער, ער זאגט שיס, האט ער געשאסן, האט אלישע געזאגט, די פייל וואס דו שיסט איז א סימן, חץ תשועה לה' אז די אייבערשטער'ס ישועה, וחץ תשועה בארם, אז דאס גייט, איז א רמז, אזוי ווי דו שיסט דא פיילן סתם אין די פענסטער, אבער ס'איז א רמז אז דו גייסט שיסן אויף ארם, און דו גייסט זיי געווינען די אייבערשטער וועט דיר ראטעווען פון ארם און וועסט שלאגן ארם אין אפק דארט איז געווען די פלאץ פון אסאך מלחמות ביז דו גייסט זיי פארטיליגן שוין יעצט האט ער געוואלט מאכן ווייטער די סימן ער האט געזאגט נעם די פיילן האט ער זיי גענומען האט ער געזאגט אלישע פאר די מלך פאר יואש האק מיט די פיילן אויפן ערד האט ער געהאקט אויף די ערד דריי מאל און נישט מער יעצט אלישע איז געווען בייז זאגט פארוואס האקסטו נאר דריי מאל, פארוואס האקסטו נישט זעקס פינעף זעקס מאל? ווען דו וואלסט געהאקט פינעף זעקס מאל, וואלט געווען די סימן אז דו האסט אינגאנצן געענדיגט מיט ארם, יעצט גיי דריי מאל גייסטו קענען שלאגן ארם אבער נישט מער, שוין. עד כאן המעשה, אלישע איז געשטארבן, יעצט פארציילט דער פסוק א אינטערעסאנטע מעשה פון תחיית המתים, אליהו האט געמאכט תחיית המתים, אלישע האט געמאכט תחיית המתים, אבער דא גייט אלישע מאכן תחיית המתים, נישט נאר בחייו נאר במיתותו, מען האט באגראבן אלישע, יעצט איז געווען אין יענע צייטן גדודי מואב, אזעלכע ארמיי מענטשן סאלדאטן כ'ווייס טעראריסטן פון מואב פלעגן קומען יעדע יאר אין ארץ ישראל, און מען האט מורא געהאט פון זיי, יעצט איז געווען אינמיטן מען האט באגראבן א מענטש, דארט וואס אלישע געווען באגראבן אין א בית הקברות, איז אינמיטן האבן זיי געזען ס'קומען די חברה פון מואב, האבן זיי געווארפן די מענטש גלייך אין אלישע'ס קבר, כאילו ס'זעט אז מען דארף אנטלויפן מען האט נישט קיין צייט אים צו מאל צו באגראבן, און מיטאמאל ווי די מענטש האט אנגערירט עצמות אלישע, אלישע'ס ביינער, איז ער אויפגעשטאנען לתחייה, די מת איז אויפגעשטאנען לתחייה, האבן זיי געזען מיט די כח פון אלישע שוין אין זיין קבר נאך מותו קען נאך אלץ מאכן תחיית המתים. שוין, און דאס איז איין זאך וואס איז געשען ווען נאך אלישע איז געשטארבן, און ווייטער די נבואה, די סימן וואס אלישע האט געמאכט, האט פסוק פארציילט ווי ס'איז מקוים געווארן, חזאל מלך ארם האט טאקע גערודפ'ט די אידן, אבער די אייבערשטער האט רחמנות געהאט, למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב האט ער נישט געוואלט משחית זיין, נישט געוואלט ארם זאל אינגאנצן רודפ'ן די אידן, פארטיליגען די אידן.